שוין אזוי אדערדיג פירענדיג, כ'האב מיך טועה געווען, נישט ברוך מרדכי האט געוואקט, נע, ברוך מרדכי וואקט אין בארא פארק, ער'ט אריינוואקן אין דזשעיל, הרב שלמה אהרן קעלנער האט ברוך השם געוואקט, ער האט געוואקט ברוך השם, ס'איז געווען אזוי, צען אזייגער האט זיך עס געדארפט אנהייבן, ס'זענען געווען דארט אלע לויערס, און פלוצלינג זענען אנגעקומען די צוויי שקצים ברידערס, די שני אחים, די דערשאוויצעס, און ס'איז אויך געווען דער אדיעלע, און זיי האט זיך אנגערוקט דארט האבן דאך מיט דעם קעיס גארנישט, עניוועי מ'האט געזאגט אלע לויערס זאלן אריינקומען אין טשעימבער, זיי זענען אויך אריין, און זיי האבן געוואלט דעפענדן מאיר לעבאוויטש, ווייל מאיר איז דאך לכאורה דער עדות קעגן ר' שלמה אהרן קעלנער, זיי האבן געטאנצט און געשפרינגען, א שעה און א פערטל זענען זיי געווען אין טשעימבער, נאכדעם קומען זיי ארויס און דער מ'האט אנגעהויבן דעם קעיס. שטעלט זיך אויף דער עי די עי, דער אסיסטענט דיסטריקט אטוירני, קעווין, און ער זאגט אזוי. אונז האמיר געמאכט א פרייוועט אינוועסטיגעישן און אונז האבן ארויסגעפונען אז ביידע קעיסעס וואס מ'האט אים געטשארדזשט קודם אז ער האט געוואלט עקסטארטן געלט נאר אז ער האט געזאגט ליגנט ביידע זענען נישט אמת. מ'האט געמאכט א עקסטערע אינוועסטיגעישן אויף יעדע זאך. האבן מיר אראפגערופן די צוויי וויטנעסעס, ביי יעדן קעיס איז דא איין וויטנעס, מיר האבן געטראפן זענען נישט קרעדיבל, זענען ליגענערס פון קאפ ביז פיס, ער האט עס אזוי קלאר ארויסגעזאגט אז מען קען נישט זיין מער ספעסיפיק פון דעם, דערפאר האט די גאווערמענט דיסיידעט אז זיי דראפן דעם קעיס, דעטס איט. ס'איז געווען אנבעליוועבל, און ער האט געהאט לעבן זיך צוויי עי די עי'ס אויכעט, ווייסט, מען קוקט נאך צו מען זאגט פונקטליך וואס מען האט געהייסן זאגן. און ער זאגט דאס וואס די לעבאוויטשעס זאגן אז דאס האט געהאט צו טוהן ווייל אונז האמיר זיך געחנ געחבר'ט און געחנפעט צו מיסטער טאמפסאן זאגט ער ס'איז שקר וכזב זאגט ער איך האב מיך מיט קיינעם נישט געחבר'ט און איך האב יעדן אראפגערופן דא און איך האב מיט יעדן גערעדט און איך זאג דיר ס'איז א אינדעפענדענט אינוועסטיגעישן און ער איז חף מפשע זאגט ער און דאס וואס זיי טענה'ן אז זיי האבן געגעבן זיי טאמפסאן איז געלאפן און זיי זענען גוט געווען מיט אים און זיי האבן גערעדט מיט אים. האט ער געזאגט זאלסט וויסן די האבן קיינמאל נישט גערעדט מיט מיסטער טאמפסאן איך בין דא אין דעם די עי'ס אפיס און איך ווייס אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען סאו למעשה ער האט עס אזוי צו צולייגט אזוי ווי עס דארף צו זיין. נאכדעם האט זיך אויפגעשטעלט ר' שלמה אהרן'ס לויער און מ'האט אים געפרעגט דו האסט עפעס וואס צו זאגן זאגט ער איך האב אסאך צו זאגן און ער האט זיך אנגעהויבן צו רעדן און ער האט אנגעהויבן מסביר צו זיין די סאטמאר קאמיוניטי איז א מושחת'דיגע קאמיוניטי. סעקס, זנות, איז מותר לכתחילה, יעדן קינד פוגע צו זיין, ס'איז אנבעליוועבל, און נישט נאר ס'איז מותר לכתחילה, נאר טאמער איינער קומט ארויס, ער גייט ארויס פון די שורה, איז מ'רודפ'ט מען אים עד חרמה, און דאס האט מען נעבעך געטוהן פאר מיין קלייענט ר' שלמה אהרן קעלנער, מ'האט אים גערודפ'ט פאר גארנישט, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן אז דאס איז א מאדעל סעמפל צו ווייזן פאר די גאנצע וועלט, מ'דארף נישט קיין מורא האבן און מ'דארף ארויסקומען, און ווען שלמה אהרן קעלנער פאלט. פאלט מיט יעדער, דאס זעלבע וואס איך האב נעכטן געזאגט, למעשה ער האט אנגעהויבן אזוי צו רעדן, זעט אויס אז ער האט אריינגעלייגט זיין באבנ'ס פאלשע ציין, און די דזשאדזש האט אים געפרעגט, ליסן דו האסט נאך עפעס צו זאגן, די אלע זאכן וועסטו זאגן אינדרויסן ביי פרעס קאנפרענץ, איך וויל פרעגן צו דו האסט נאך עפעס צו צו לייגן, זאגט ער יא, די דזשאדזש וויל ער זאל שטיל זיין, זאגט אים די דזשאדזש, ווייסט איך וויל דיר זאגן, איי דראפ אלל די טשארדזשעס, וויט פרעדזשודיס. און דער לויער האלט נאך אין איין רעדן, ער רעדט נאך ס'איז שוין לאנג דעריבער, אבער אונז האמיר שוין אלע ארויסגעוואקט און מען האמיר אים געלאזט רעדן, ער רעדט נאך יעצט, איך ווייס נישט קען זיין ער רעדט נאך יעצט איך בין שוין אהיימגעקומען, ער האט זיך גענומען רעדן און רעדט און רעדט, און דאס איז אלעס ריקארדעד ס'איז מורא'דיג גוט, ווייל איך הער זאגן אין איינע פון די בלאגס איז געשטאנען אז די לעבאוויטשעס ווילן נאך יעצט סוען קעלנערן ציוויל. דער דזשאדזש האט געזאגט קלאר איך דראפ די טשארדזשעס און ער זיצט נאך און ער רעדט און רעדט ער שטייט און רעדט און רעדט און רעדט נו זאגט אים דער דזשאדזש דו ווילסט נאך עפעס זאגט ער קענסט אהיים גיין זאגט ער ניין איך וויל ווייטער רעדן און רעדט נאכדעם זאגט אים דער דזשאדזש זאגט אים דער דזשאדזש לאמיך דיר עפעס זאגן זיי פארשטייען דאך פארוואס ער רעדט ווייל טאמער מ'וועט וועלן יענעם סוען זאל מען וויסן מ'האט דאס אלעס גערעדט געט ער א זאג הער מיך אויס איך מאך עס פאר א סיעל קעיס. קיינער קען עס נישט עפענען, ס'באקומט א קאפי ר' שלמה אהרן קעלנער און די די עי'ס אפיס, און דאס איבריגע ווער ס'האט עפעס צו זאגן קען נישט זאגן אויף דעם קעיס ווייל ס'איז געשטארבן, ס'איז נפטר, פפטר, אבי געזונט, באגראבן אין קבר, צוגעדעקט מיט ערד, די וועלט זאגט וואס די ערד דעקט צו ווערט פארגעסן. ס'איז געענדיגט דער קעיס לעולם ועד. ס'איז געווען אזא בלאו פאר משה גאבעל, משה גאבעל האט געשפילט א געים דא, משה! ניין ניין ניין די געימס ארבעטן נישט מער. נאכדעם איז עס געווען א מוראדיגע בלאו פאר די דריי לויערס, די צוויי דערשאוויצעס און דער אדיעלע. איז אינדרויסן זענען צוגעקומען אלע צייטונגען די טיימס איז דארט געווען און די טעלעוויזשענס ווער איז נישט דארט געווען האט ער אנגעהויבן צו שרייען איי העוו א טעיפ א טעיפ א טעיפ א טעיפ ענד יו הערד דעט די דזשאדזש דידנט איווען יוז די האול טיים די ווארד טעיפ. יעצט איך וויל דיר זאגן זאג איך אים מיסטער. בין איך צוגעגאנגען כ'האב געזאגט פאר מיסטער פארהויעך צו פאר די צייטונגען, דעם טעיפ האב איך דיך שוין ארויפגעלייגט זעקס חדשים צוריק אויף מיין האטליין, דו קענסט הערן דעם טעיפ, מען הערט ווי דער שייגעץ דער זיין שווער, דער ערשטער שווער פון שי' ברוך טערקלטויב פלעגט אים רופן די רויטער הונט, א שייגעץ א לאו לייף, ער איז געגאנגען ער האט געהאט א שיינע פרוי, א פיינע ערליכע אידישע טאכטער וואס האט זיך מטהר געווען לנדתה, זי איז געווען א וואוילע פרוי, זי האט געברענגט קינדער אויף די וועלט, איז דער חזיר געגאנגען מיט א גראבע פאטעריקע און האט זי בועל געווען דארטן וואו זי האט נעבעך געזוכט פרנסה ביי אים אין דזשאב אין ביזנעס, און זי האט אים גע'גט, ער האט איר געזאגט איך געב דיר דאס גאנצע פארמעגן נאר לאמיך נישט איבער מיט בושות, האט זי אים גענפערט נאו וועי, יו ביטרעיד מי, יו אר אוט, זי האט חתונה געהאט אין ארץ ישראל, זי מאכט שוין יעצט חתונה, זי האט אפאר וואכן צוריק שוין חתונה געמאכט אן אייניקל פון דעם שידוך, זי האט געטראפן עפעס א וואוילן ערליכן סטאל, סלאנימער צו א סטאלינער יונגערמאן אין בני ברק, עפעס דאכט זיך מיר ס'איז א סופר אפילו, זיי גייען לעבן מיט דעם חזיר דא, פוי! עניוועי, איז דא א טעיפ ווי מאיר לעבאוויטש רעדט מיט שמעון ברוך און ער זאגט אים איך דארף האבן געלט, פרעגט ער צו וואס דארפסטו די געלט, דעמאלטס ווען ער האט געוואלט עקסטארטן געלט פאר זיין זון, זאגט ער קעלנער דארף האבן פופציג אלף. טייטש אזוי, קעלנער איז בכלל נישט אויפן טעיפ, ס'איז נאר דא א טעיפ אז דער הונט, דער רויטער הונט טערקלטויב שמעון ברוך האט געזאגט ער דארף האבן פאר קעלנערן געלט. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ער האט דאך טעיפס. האב איך הויעך זיך גענומען שרייען דארט אינדרויסן פון קאורט פאר די צייטונגען, איך זאג שוין זיבן יאר אויפן האטליין, אין זיבן יאר איז דא פופציג שבתים, א יאר איז דרײַ הונדערט און פֿופֿציק וואכן זאג איך, און יעדע וואך האט בערך אמאל צוויי טעיפס אמאל דרײַ טעיפס, איך זאג ביי מיר קענסטו האבן נישט איין טעיפ, איך געב דיר טויזענט טעיפס, נעם דיך עס אויס הערן און פארטיג. זאג איך אים, דיין אינסענטיוו איז דאך נאר זאלסט מאכן פרנסה. דו ווייסט דאך אז דאס אלעס איז בלאף. נו במילא איך געב דיר נאך טויזענט טעיפס, קענסט אויסהערן, קענסט ארויף גיין אויף מיין בלאג, קענסט ארויף גיין אויף מיין האטליין, העסט אויסהערן טעיפס. זאג איך פאר די צייטונגען, איטס א שעים א פערסאן דעט טיטשעס לאו. אין הארווארד פאר טוירטי יערס שוד בי סאטש א קרוק ענד סאטש א קרימינעל נעמט ער זיך שרייען איי עם א טיטשער פיפטי יערס זאג איך אים ס'א רחמנות אויף די אלע סטודענטס וואס האבן ביי דיר געלערנט זענען אלע ליגענערס ער האט זיך אזוי פארשעמט ער האט זיך נישט געטראפן דאס פלאץ זאג איך אים און יו נאו הו איי עם איי עם ראביי ראזנבערג יו קאלד מי א לייער אין קאורט אוו אפיעלס יו טאלד די ניו יארק טיימס רייטער דעט איי עם א לייער נאו וואט רייט דיד יו העוו טו דו דעט זאגט ער סו מי. און עניוועי, פאר מ'איז נאך אריינגעגאנגען איז געווען איינער אינדרויסן, איך ווייס נישט ווער, האט אים געזאגט, אה, מ'האט גערעדט, דו יו בעליוו די ליבאוויצעס? איז געקומען א צייטונג שרייבער און פרעגט, באט יו נאו, אה, די מיסטער דערשאוויץ סעיס דעט ליבאוויץ איז. זאגט אים, מיסטער דערשאוויץ דאזנט איווען בעליוו היז אוין דזשואיש רעלידזשען, היז נאט א רעלידזשעס מען, סאו האו עמ איי גאנא בעליוו הים וואט הי סעיס אן ליבאוויץ? נאכדעם האט ער זיך זייער אויפגערעגט שרייט ער פאר יענעם, יו אר.

רבותי, דאס איז געווען היינט אין קאורט, כן יאבדו כל אויביך השם, די ליבאוויצער זאלן אונטערגיין, און די וויזשניצער רבי'נס זון דער לייזער וואלף האגער זאל אונטערגיין, אלע רשעים וואס האבן זיך געשטעלט אויף די אנדערע זייט און זיי האבן געוואלט מען זאל די קינדער נישט קענען פראטעקטן זאלן אונטערגיין, דער אייבערשטער זאל זיי אויסרייסן מן השורש פאר אזא שייגעץ שטיק, און דער ער האלט נאך אינמיטן רעדן יעצט, זיין דער שלמה אהרן'ס לויער האלט נאך אינמיטן רעדן, ער זאגט אזוי, ווען מען וואלט געלאזט. דעם קעלנערן פאלן מיט בזיונות וואלט קיינער מער נישט געקומען פאראויס, און דאס האבן זיי געוואלט, זיי האבן געוואלט ממש אויסצורייסן דאס עקזיסטענץ פון אידישקייט, און נאכדעם איז געקומען א דיעלע, ער נעמט זיך דארטן רעדן, פרעגט אים איינער זאג מיר דו האסט קינדער? זאגט ער וואט דיפרענס דאז איט מעיק, זאגט ער וועל, ווען יו וויל העוו דעי שוד בי מאלעסטעד ביי ליבאוויץ, נאכדעם האט זיך גענומען עפעס לעבאר שרייען הויעך פאר אלן דערשאוויץ, זאגט ער אים אזוי, יו נאו סאמטינג, איי עם ווילינג טו גאו אין עווערי סטריט אין בארא פארק, ענד איף יו דאנט פיינד טען וויקטימס אן.

זיי האבן זיך נישט געשלאגן מיט א פריוואטן מענטש, זיי האבן זיך געשלאגן מיט א וויסלבלאוער. עניוועי, איך וויל זאגן פארן עולם, ברוך השם אונז פראגרעסן מיר, נישט אונז, דער אייבערשטער, כביכול, דער אייבערשטער פראגרעסט, דער אייבערשטער גייט האבן א קלין קאמיוניטי, נאכדעם וועט ער אונז קענען שיקן משיח'ן. נאך א ברית זאגט מען הרחמן ער זאל אונז שיקן משיח'ן. פארוואס? אז ווען מען איז אפגעהיטן מיט נאות ברית קודש קען משיח קומען, ווען נישט לאזט אים נישט דער אייבערשטער אראפ אויף די וועלט, ער וועט דאך זיין א ילוד אשה, ער קען דאך נישט אריינשיקן אים אין מונקאטשער תלמוד תורה, ווען ער וועט זיין זעקס וועט ער שוין זיין מאלעסטעד, און ווען ער וועט זיין אכט וועט ער זיין מאלעסטעד אין אנדערע תלמוד תורה'ס, און מונקאטש די קלאפ געווען. עניוועי, דאס איז א בלאו פאר די אלע מענטשן וואס האבן זיך געשטעלט אויף אן אשאבער'ס סמאגערער'ס חלום ותשפילם ותכניעם במהרה בימינו אויף זייער זייט, עניוועי, אונז גיימיר פארן ווייטער זייער רואיג מיטן אייבערשטנס הילף, גיימיר יעדן חזר ווייטער אויפפיקן, ס'קאסט א פרייז, ס'איז א ביטערע מלחמה, אבער מ'זעט שוין די לייט עט די ענד אף די טאנעל, דער אייבערשטער איז יאר השם פניו אליך ויחנך ישא השם פניו אליך וישם לך שלום, עניוועי. רבותי, מען האט צוגעמאכט דעם קעיס, דאס האט דער מייקל דאוד אויך געהאלטן אינמיטן רעדן ווען דער דזשאדזש האט שוין נישט אויסגעהערט אפילו, האט ער געזאגט, מען האט גענומען א מענטש, מען האט אים סתם געטרייבערט פאר דרײַ יאר דזשאסט פאר די פאן אוו איט, וואס האט ער געוואלט? ער האט געוואלט פראטעקטן אפאר אידישע קינדער? איטס אנבעליוועבל. רבותי, עטס האטס ענק נישט געשלאגן מיט ר' שלמה אהרן קעלנער, עטס האטס ענק געשלאגן מיט קדושת ישראל, דעמאלטס איז עס נתלבש געווארן ר' שלמה אהרן קעלנער ווייל ס'איז ארומגעגאנגען דא א בראון בעג. עס האט געהאט צוויי הונדערט אלפים אלן דערשאוויץ שרייט ווי העוו א טעיפ הי וואנטעד טו טעיק מאני פרעג איך אים הויך ברבים אין פראנט פון אלע צייטונג שרייבערס וויי דידענט הי טעיק הי וואנטעד טו וואט סא וויי דידענט הי טעיק הי וואס אפערד די מאני מען האט מיך אויך אנגעקאלט סאיז דא א בראון בעג צוויי הונדערט אלפים קענסט עס האבן די לעצטע אפער איז געווען דרײַ נאכדעם איז געווען א מיליאן אויסצוצאלן אפילו דעם לויער זיינעם אויך נו וואס איז געשעהן זאגט דער נביא לא יועיל הון ביום עברה. ס'וועט נישט העלפן קיין געלד אין א טאג פון צארן. יא, דער אייבערשטער זעט מ'האט זיך געשלאגן, מוז ער אראפקומען זיך אננעמען. טאמער נעמט ער זיך נישט אן. אם השם לא ישמור עיר, שוא שקד שומר, וואלט מען דאך געקענט אלעס זיך לייגן שלאפן. ברוך השם, אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן און אונז זינג מיר והיא שעמדה לאבותינו.

מוציא לעז אויף מיר, יא, דערמיט האף מיר אז דער אייבישטער העט העלפן דעם פֿינף און צוואַנציק טן ברוך מרדכי העט קומען אין קאורט, און לכאורה פלי נעמט ער א פלי, און לכאורה לכאורה ווייל דאס האט דאך נישט צו טון מיט מאיר לעבעוויטש, מאיר לעבעוויטש'ס צוויי לויערס האבן זיך געוואלט פאר אים אננעמען נישט פאר ברוך מרדכי, לכאורה נעמט ער א פלי און לכאורה העט ער גיין זיצן. פון פינף ביז צען יאר, און ער וועט מוזן מאכן רעסטעטושען פאר יעדן ווער ס'קומט זאגן אז ער האט אים מאלעסטעד, און ער וועט מוזן אויסזאגן וויפיל קינדער ער האט געטאטשט, ער זאגט סאיז דא אזויפיל ער ווייסט נישט, זאגן זיי וויפיל דא פופציג? הונדערט? זאגט ער ניין מ'רעדט אין די טויזענטערס, און לכאורה לכאורה גייט אנהייבן צו ווערן ארדענונג אין די שטאט, און ביי כלל ישראל דאס פארט ביז ארץ ישראל, איך ווייס נישט, זיי זיצן, זיי האבן געמוזט אראפלייגן די טעלעפאונס ערב שבת ווייל ס'איז שוין געווארן שפעט.